די כח פון א קביעות הא? טאג נאך א טאג מען ענדיגט מסכתות. אויפן פסוק קובץ על יד ירבה. לשון חזל חכם מה הוא אומר היום פרק אחד פון דעם קומט ארויס די גאנצע מסכת. רבי יצחק בענדער זכרונו לברכה פלעגט זאגן די יצר הרע וועט לאזן מאכן פאר די מענטשן אסאך אבער אויב ס'וועט נישט זיין ס'איז מלך העולם. דער יצר הרע וועט לאזן מאכן די מענטשן אסאך אויב ס'וועט נישט זיין בקביעות. דער יצר הרע וועט נישט לאזן די מענטשן מאכן אביסל אויב ס'איז בקביעות. אויף א קבוע'דיגע זאך שלאגט ער זיך מער. ווי אלעס און דעריבער דארף מען זיך לערנען פון דעם ס'שטייט מאויבי תחכמני מען דארף מען ארויסקוקן אלעמאל אויף דעם צד הרע זען וואס פרובירט ער טון וואס וויל דער רע און זיך לערנען און זיך לערנען פון דעם ער וויל אביסל נישט ווייל ס'איז בקביעות ווייס איך אז אויף דעם דארף איך זיך רואן. ס'איז דאך דא א ליקוטי מוהרן אויף יענעם טיש.

ס'גייט, דארף גיין פארקערט אדער ס'גייט אזוי, אה אזוי. יא, דאס איז, דאס איז ממש ניי, דאס איז ממש פריש, דאס איז דער שהחיינו, וואס מיט דאס איז יא דער, ס'גוט.

די ברסלב'ער חסידים האבן דאך אזוי ווי ס'איז דא דף היומי האבן זיי עמוד היומי. די עמוד היומי לערנט מען יעדן טאג א עמוד פון ליקוטי מוהרן. עס קומט אויס בערך איינמאל אין א יאר.

יא, ער האט געוואלט איך זאל אריינטון אפאר מאל, ווי זיצט דער ברוך מאכט מען די ערשטע? און איך עפעס זאג, נו? אבער איך בין מקדים אביסל, אז פורים, היינט האלט מען דאך תורה ט, און די השגחה פרטית איז מ'ווייסט דאך אלעמאל לימודים וואס איז כלליות'דיגע און קביעות'דיגע לימודים פון כלל ישראל, איינע פון די סימנים איז אז מ'זעט א השגחה פרטית אז ס'שטעלט זיך אויס אסאך מאל אינמיטן דעם לערנען עניינים וואס איז נוגע צו ענייני היום דא אויכעט די קומענדיגע טעג דאס איז מאנטאג, דינסטאג, מיטוואך, זיך תענית אסתר, און פורים דפרזים, פורים דמוקפים, ווען די ברסלב'ער חסידים לערנען תורה י'. תורה י' איז א מאמר וואס דער הייליגער רבי האט עס געזאגט פאר פורים, ס'איז געבויט אויפן פסוק ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ס'איז געווען די געגנט פון שבת פרשת משפטים, אסאך מאל אין משפטים איז דאך שקלים פאר חודש אדר, דער רבי רעדט דא אין די תורה דעם ענין פון המתקת הדינים, מיר ווייסן אז. אין די יאר, יענע יאר וואס דער רבי האט געזאגט די תורה, תורה י, האט געזאגט נאך תורות אין ליקוטי מוהרן תורה ה, ראש השנה, נאך, און במשך די יאר האט דער רבי אסאך אסאך געארבעט, סיי ביי די מאמרים וואס ער האט פארגעלערנט, סיי ער אליין אין זיין עבודת השם, האט ער אנגעהויבן צו ממתיק זיין די דינים פון יענע יאר, און עס איז געווען א רוחניות'דיגער דין, עס האט זיך גערופן די גזירת פונקטין, אין רוסלאנד פון דעמאלטס, דער צאר האט ארויסגעגעבן דעמאלטס אזעלכע גזירות פון, עס איז געווען אויסגעמישט אין דעם כל מיני פארלוירענע פארפאלענע אידן און זיי האבן געוואלט גורם זיין כאילו ס'האט געהייסן מסדר זיין כלל ישראל אויף א בעסערע מעמד אבער אין זייער קאפ איז געלעגן אז מ'עט גורם זיין אז אידן וועלן זיין אויסגעמישט מער מיט די גוים וועט עס אראפנעמען די שנאה ס'עט זיי מער מסדר זיין מ'עט קענען פארדינען פון זיי ס'האט זיך גערופן פונקטען ווייל פונקטען איז נקודות. ס'איז געווען אפאר נקודות וואס מ'האט געוואלט משנה זיין. ס'איז געווען צדיקים וואס מ'האט בסדר זיי האבן נישט געמאכט קיין עסק פון דעם, דער רבי האט געמאכט א גרויסער עסק פון דעם, דער רבי איז געווען זייער פארלוירן און האט געזאגט, ווען צדיקים וואלטן זיך מצרף געווען מיט מיר צוזאמען, וואלט מען עס מבטל געווען אינגאנצן דעם דין. נו, כאילו מ'זאגט, נע, דער אייבערשטער וועט נישט צולאזן. דער רבי האט געזאגט, נע, ס'איז דא אזא זאך, ס'איז דא גזירות און מ'דארף עס ממתיק זיין. דער רבי האט געטון כל מיני וועגן וויאזוי צו עס ממתיק זיין, און איינע פון די וועגן איז געווען מרבה זיין בריקודים מתוך שמחה מיט המחאת כף אל כף, דאס האט ממתיק דינים זיין, ס'איז געווען א איד אין ארץ ישראל חכם מן, נישט נאר ביי המלך, א גאנץ יאר. א גאנץ יאר שרייען המלך. ס'איז געווען א, ס'איז געווען א איד אין ארץ ישראל חכם מנשה, געווען עפעס א מקובל, ער פלעגט מאכן יום תפילות ביים כותל מערבי אלע מאנטאג דאנערשטאג און אסאך מאל מיט סליחות, ער איז געווען א גרויסער תמימ'דיגער איד, איינע פון די חלקים ביי די תפילות זיינע איז געווען, עכשיו כולנו נשמע בקול רבי נחמן מברסלב, וצריך המתקת דינים יש גזירות, כולם לעשות מחיאת כפיים. דער גאנצער עולם האט געפאטשט, עס איז נישט קיין מחיאות כפיים מתוך שמחה, המתקת הדין, חכם מנשה. יא, געווען אסאך ביי די תפילות זיינע. געווען זייער א תם, געוויינט, ממש געוויינט מיט טרערן ביים כותל, א קבוצה פון א מנין אזאנס. איז דא עטליכע תורות, תורה מ ט אין ליקוטי מהר ן, תורה ה אין ליקוטי מהר ן, די תורה י איז ערשט געזאגט געווארן דעמאלטס, ס'איז א לשון רבינו ז ל, מאמר וואס דער רבי האט עס געשריבן כתב ידו, דער רבי האט אנגעהויבן דעם מאמר,

בפרטיות, בכלליות, איז כלל ישראל, זיכער קוקט ארויס אויף די גאנצע וועלט, אבער דער עיקר איז כלל ישראל דארף ארויסקוקן אויף כלל ישראל, אחינו כל בית ישראל, שטייט אין חזל אז מען זעט אז ס'איז דא דינים אויף די גאנצע וועלט, אויף אומות העולם. דארפן די אידן עכט ארויסקוקן און זאגן אז דער אייבישטער רעדט צו אונז, נאר ער הייבט אן מיט די אומות העולם כדי מיר זאלן נתעורר ווערן. דער רבי האט געזאגט אז ער האט בכח די אלע זאכן וואס ער האט דעמאלטס געטון האט ער אפגעשטופט, ער האט נישט געהאט אלע צדיקים מיט זיך,

עד דלא ידע. די מצב וואס איז דא איצטער אויף די וועלט. יא וואס איז? זאג מיר מיר האבן גערעדט אמאל ווען מ'האט שוין גערעדט וועגן דעם און מ'רעדט נאך און מ'דארף עס לכל הפחות איך קען נישט און איך ווייס נישט עס קען זיין אז ס'איז דא אזעלכע צדיקים אין היינטיגע דור אויכעט מ'דארף גלייבן אז ס'איז דא צדיקים אין יעדע דור אבער ארויסהאבן אז ס'איז דא א צדיק ס'איז דא צדיקים וואס זיי קענען

מיר גלייבן באמונה שלימה אז מיר דערווייטערן זיך נישט פון משיח, נאר אדרבה מיר דערנענטערן זיך צו ביאת המשיח, אבער טאקע וועגן דעם מצד אחד איז אכשר דורי אין אסאך זאכן, בפרט אין דעם ענין פון, אזוי שרייבט רבי צדוק מלובלין בשם רבותיו, אין דעם ענין פון פנימיות הקשר פון נפשות ישראל מיט דעם אייבערשטן, זענען מיר היינט אכשר דורי מער ווי פריערדיגע דורות, אבער אין דעם ענין פון. וויסן וואס טוט זיך אויף די וועלט, ארויסהאבן וואס טוט זיך אויף די וועלט, דערקענען, פארשטיין, קלאר, מיט א זיכערקייט, מיר האבן עס נישט. מצד שני, איז אן קיין ספק דארפן מיר גלייבן באמונה שלימה אז קיין זאך איז נישט במקרה, קיין זאך, די קלענסטע זאך שבעולם, אלץ איז השגחה פרטית פונעם בורא כל עולמים, בפרט אז עס איז דא א גרעסערע זאך. האט געזאגט רבא פאר זיינע תלמידים במטותא מינייכו אל תירתו תרתי גיהנים, איך בעט זיך ביי אייך זאגט רבא פאר די תלמידים זיינע, ירש'ט נישט צוויי מאל גיהנים, ווי רש י דארטן איז מסביר אז אויב א מענטש גייט אריבער צער מיט יסורים אדער עגמת נפש טאמער דערהערט ער אז דאס איז א. א שליחות צו מורא מאכן אז ער זאל תשובה טון, איז דאס גורם אז ס'ווערט המתקת הדינים און ער טוט תשובה און ער ווערט פטור פון גיהנום, אבער טאמער ס'גייט אריבער די צער די יסורים און ער, בסדר, ער זאגט איך האב צער איך האב יסורים איך האב עבירות וואס זאל איך טון איך דארף פארן ווייטער, איז זאגט רב רחמנא ליצלן ער ליידט אויף די וועלט ער וועט ליידן ווייטער נאך, ווייל טאמער נעמט ער עס נישט אן בידיעה אז דאס איז א חלק פון כפרת עוונות, עס קומט אויס רחמנא ליצלן, עס איז נישט מכפר קיין עוונות, עס דארף זיין א ידיעת החטא, אזוי ווי מיר ווייסן ביי עונשין אין בית דין, מען דארף אים מתרה זיין, מען דארף אים זאגן פארוואס מען גיבט אים דעם עונש, כפרת העוונות דארף זיין מתוך א ידיעה פון א מענטשן, איז דא אויכעט אין די בחינה, דארף יעדער איינער גלייבן באמונה שלימה, אז בורא כל עולמים טוט עפעס א זאך, ס'האט אויסגעקוקט ביי המון עם פאר צוויי חדשים צוריק, ער שאקלט דארטן די טשיינע, איך ווייס, וואס וויל ער פון זיי? איך ווייס נישט, זיי האבן מיליאנען, זיי האבן כ'ווייס וויפיל מענטשען, ער שאקלט זיי אביסל, דער עולם האט עס עפעס אזוי נישט אנגענומען אז ס'איז צו ערנסט, אבער וואס מאל עס איז אריבערגעגאנגען מער צייט האט זיך עס דערנענטערט און נאך און נאך און נאך. עס האט דאך אויסגעקוקט אינמיטן אז דער רבונו של עולם ממש שאקלט די צוויי כוחות הטומאה פון די ישמעאלים מיט די נוצרים, דאס איז דאך ממש די עשו וישמעאל, ער האט אריינגעפאקט אזוי די קלאפ אין איטעלי, איטאליע, ביי די רומא, און דארטן איז געקומען, זיי זאגן אז מער ווי צוויי שליש פון די מדינה איז פארמאכט דארטן צו, און אין איראן

ס'איז א מעסעדזש, ס'האט אויסגעקוקט אזוי ווי ס'געהערט נאר צו די וועלט, אבער חזל האבן שוין געזאגט נע נע נע נע אז איך בין מעניש די אומות העולם, איך רעד צו דיר. און ווי מ'זעט אין ארץ ישראל, דא אין אמעריקע, דא אין אמעריקע איז נאך אביסל די מצב עפעס א, איך ווייס נישט צו זאגן הונדערט פראצענט, אבער ס'קוקט אויס, לכל הפחות דא אין דעם געגנט, אז ס'האט אנגעכאפט די אידן נאך מער ווי ביי די גוים, און ס'האט אנגעהויבן צו צושפרייט ווערן ביי די שומרי תורה מיט מצוות, ס'איז א נס אז דער רבונו של עולם האט געמאכט אז ס'האט נישט אנגעהויבן ביי די חסידישע וועלט, ס'האט אנגעהויבן ביי די מאדערנע וועלט, ווען ס'וואלט אנגעהויבן ביי די חסידים וואלט מען געזאגט אז אלץ איז די מקווה שולדיג, האט עס אנגעהויבן אין פלעצער וואס איז נישטא קיין מקווה'ס אזוי ארום, און פונדעסטוועגן שוין, ס'איז שוין דערנאך איז קען מען שוין, אבער די מעשה איז, ס'ווערט נתברר נאך און נאך און נאך, און. אבער מיט אלע זאכן וואס ס'ווערט מער און מער און מער, דארף מען געדענקען אז מ'טאר נישט אריינגיין אין קיין בלבול הדעת, מ'טאר נישט אריינגיין אין קיין בהלה, מ'טאר נישט אריינגיין אין קיין שרעק פון יאוש, אין קיין שרעק פון עצבות, פון מרה שחורה, פון זיך פארמאכן, פון פון פון. דאס איז נישט דאס וויל בורא כל עולמים פון די מענטשן חלילה וחס. יא, ס'איז על פי דרכי הטבע, שמרתם מאוד לנפשותיכם, דארף מען אכטונג געבן, היינטיגע וועלט איז דאך א וואטסאפ וועלט, און יעדער איינער קען זאגן וואס ער וויל און גלייך ווערט עס צושפרייט כאילו מען רעדט זיך איין, אה, מען דארף דאס, נע, מען דארף קוקן וואס די מומחים, וואס ס'איז אויכעט נישט קיין תורה מסיני, אבער נאך אלסדינג, חכמה בגוים תאמין, און איז גוט צו האבן, נעמען עניינים וואס ס'איז אכטונג געבן. וויפיל מען קען זיך אכטונג געבן, אבער מיר רעדן מער אין א אין עפעס אביסל א העכערער לעוול, אין עפעס א טיפערער קוק, וואס האבן מיר האבן געזאגט, דערפאר וואס מיר האבן נישט, לכל הפחות איך נישט, זיכער נישט וואס איך ווייס, און נישט וואס איך קען אזעלכע מענטשן וואס זיי ווייסן, וואס מען קען אנטייטלען מיט די פינגער און זאגן א' ב' ג' ד', און דער תיקון איז א' ב' ג' ד', איז בכלליות, בכלליות דארפן מיר זיכער גלייבן בורא עולם רעדט, בורא עולם האט ארויסגעשיקט א בת קול, און ער וויל פון אונז, און ער וויל פון אונז מיר זאלן תשובה טון בכלל, און מיר זאלן תשובה טון בפרט, ממילא יעדער איינער בפרטיות דארף דאך זיכער טון זיינע השתדלות, בשעת מען האט ישוב הדעת, מען האט חשבון הנפש, יעדער איינער פאר זיך, יעדער איינער פאר זיין ווייב, זיינע קינדער, זיינע חברים, זיין משפחה, און דער עיקר פאר זיך אליין, ווי דער רבי משה בינענשטאק עפעס פאר צוויי וואכן צוריק אין איינע פון די סיומים אויף ליקוטי מוהר"ן זאגט אז אז אין די ברסלב'ע חסידים איז געווארן א גרויסער שינוי די לעצטע יארן, זאגט ער ווער געדענקט די פריערדיגע יארן, צענדליגער יאר צוריק, וואס האבן די ברסלב'ע חסידים געשריגן? די לשון פון ר' נתן ליקוטי תפילות, ראה מסוכן כמוני, לשון פון ר' נתן, ראה מסוכן כמוני, גיב א קוק ווי א מסוכן ווי מיר דרייט זיך אויף די וועלט, זאג וואס שרייען היינט די ברסלב'ע חסידים, ראה מסוכן כמוהו! ס'האט זיך עפעס איבערגעדרייט, דאס איז א גרויסער חסרון, דאס איז א גרויסער פעלער, דער עיקר איז דער אריינקוק אין זיך, דער רבי זאגט עס אין די תורה סמך ו', סמך ז' צווייטן חלק, הסתכל בעצמו, יסתכל על עצמו, איך הוא אוחז בכל המידות, א מענטש האט א ווייב, ער האט קינדער, ער האט משפחה, ער האט חברים, קען מען זיך צוזאמען נעמען און רעדן, נתעורר ווערן, און. דער רמב"ם זאגט אז טאמער מען זעט אז ס'איז דא גזירות, דא צרות, דא גזירות, און מ'איז מעלים עין, הרי זה מידת אכזריות. איז מען, איז ברוך השם, ממש, מ'דארף דאנקען דעם אייבערשטן אז ביזדערווייל, חסדי השם, ס'קוקט אויס, און נאכאמאל, איך ווייס נישט צו זאגן הונדערט פראצענט, אבער אסאך מאל דארף מען זיך מתבונן זיין אין די זאך אליין, ס'קוקט אויס פון אויבן אויף עפעס אזא א בחינה אזא מין ווי חזל זאגן אז שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי מפני מה נגזרה גזירת כליה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד האט זיי געענטפערט מפני שנהנו בסעודתו של אחשוורוש דאס נאר שושן אכצן מיט א האלבן טויזנט מענטשן אידן וועלכע זענען נשתחוו לצלם ביי נבוכדנצר און די גמרא קומט דארטן אויס אז ווייל ביי נבוכדנצר איז דאס געווען לפנים, ס'הייסט נישט געהאט קיין ברירה, האט מען א מלכות מ'האט מורא געהאט, איז די גזירה געווען אויכעט לפנים, אז די גזירה איז געווען אויף א אופן וואס האט געברענגט א שרעק, און דער שרעק האט גורם געווען פון מרדכי ידע את כל אשר נעשה, און האט געמאכט פאר אסתר א שאקל, און אם החרש תחרישי בעת הזאת האט זיך אסתר צוזאמען גענומען לך כנוס את כל היהודים און מ'האט געמאכט א יום תפילה און מ'האט זיך צוזאמען גענומען צוויי און צוואַנציק טויזענט תינוקות של בית רבן דריי נעכט און דריי טעג נישט געגעסען נישט געטרונקען עס איז געווארען המתקת הדין עס איז פשט א מיט עס איז א ווארט פון די באבעס געדענק איך יא, איך ווייס נישט אין אמעריקע זענען די באבעס אויכעט אזוי, אין ארץ ישראל, מיין באבע פלעגט אלעמאל זאגן, די ווייב פון ר' שמואל שפירא, זאל מען האבן אפגעקומען מיט די שרעק, שוין, שוין, ס'איז א לשון, מען זאל יוצא זיין מיט די שרעק, ס'קוקט אויסעט פון אויבן אויף אז די מצב איז נישט אזוי געפערליך,

און ער שאקלט די גאנצע וועלט. מען קען זאגן איצטער כמעט, כמעט, ס'איז נישטא קיין חלק אין יבשת וואס האט נאכנישט, וואס האט זיך נאכנישט אנגעהויבן צו שאקלען. ממילא דארף מען, דארף מען זיך, דארף מען זיין קלוג און זיך געבן א כאפ, אל תירתו תרתי גיהנום, זאגן, אוי, רבונו של עולם, מיר הערן, וואס ווילסטו? כ'ווייס נישט. כ'האב נישט קיין רוח הקודש, כ'האב נישט קיין נביאים, כ'ווייס נישט וועמען צו גיין פרעגן. אבער איך ווייס אז דו האסט שוין געזאגט וואס דו ווילסט. דו ווילסט מ'זאל דאווענען, דו ווילסט מ'זאל לערנען, דו ווילסט מ'זאל טון מצוות, דו ווילסט מ'זאל נישט טון קיין עבירות. כ'קען זיך צושטעלן צו די זאכן מער. יעדער איינער בפרטיות אין זיין זאך און איש את רעהו יעזורו. מיר האבן אנגעהויבן צו לערנען די תורה ווי מ'האט געזאגט תורה י' איז דער מאמר וואס דער רבונו של עולם האט מגלגל געווען אז די ברסלב'ע חסידים גייען דאס לערנען די קומענדיגע צוויי טעג, דריי טעג, ס'איז א מאמר פון פורים, און אין דעם מאמר הייבט אן ר' נחמן כשיש חס ושלום דינים על ישראל איז על ידי ריקודים והמחאת כף אל כף נעשה המתקת הדינים, די מאמר רעדט פון דעם ענין פון ממתיק זיין דינים כשיש דינים על ישראל, און דא ס'איז דא דינים על ישראל, יא ס'איז דא ס'איז דא א מצב וואס מ'שאקלט אונז און מ'פרובירט אונז מעורר זיין. אפגערעדט נאר איבערגעבן שוין אזא מחשבה וואס איך האב געטראכט אליין אסאך די לעצטע וואך צוויי, איך גיי ברוך השם איך וואוין אין ארץ ישראל איך האף צו באלד צוריק פארן און איך האף אז מ'וועט מיר נישט אריינטון מאכן התבודדות צוויי וואכן על פי על פי דרכי הטבע זאגן זיי אז עס דארף ארויסגיין באלד נאכמיטאג שעות הצהריים א הוראה פונקטליך אז ס'קען זיין אז די וואס זענען קומען צוריק פון אמעריקע דארפן אריינגיין צוויי וואכן אין א התבודדות. מאכן התבודדות צוויי וואכן קען זיין א גרויסע זאך, אבער עס איז עכט אפשר א מעסעדזש, האלא, וואס מאכסטו נישט קיין התבודדות, הייב אן, לייף, בודד, תתבודד, שרייט מען יא, בידוד, לך תתבודד, אנשטאט בידוד מאך התבודדות. די לעצטע צוויי וואכן, דריי וואכן, איך גיי אלע טאג, כותל מערבי, קבר דוד המלך, און איך רעד צו דעם אייבערשטן, זאג, רבונו של עולם, וואס? וואס ווילסטו? וואס וואס וואס? דו שאקלסט עפעס, וואס ווילסטו? העי, כ'האב מיר מיר האבן נישט דעם זכות צו הערן בת קול'ס, צו צו פארשטיין, צו ארויסזאגן, צו ד. אבער די די עס איז דא אמאל א, נישט נישט ווייל מיר ווייסן, כ'זאג, דעריבער גיב אכטונג, כ'זאג, כ'זאג נישט ווייל איך ווייס, און נישט אז כ'פארשטיי, נאר. רמזים וואס מען דארף נעמען ובפרט עס איז איצט אפאר פורים מען לערנט דעם מאמר תורה יוד אשרי מי וואס ס'קען זיך אריינטון מיט ר' ברוך ווערצבערגער צוזאמען דער בעל מגיד שיעור אין עמוד היומי די קומענדיגע צוויי דריי טעג ווארע עמוד היומי איז לערנען די תורה יוד אסאך, ס'איז ענינא דיומא פון פורים, און זאגן תורה יוד אין ערשטן חלק און ליקוטי תפילות אסאך, ווער ס'קען לערנען די ליקוטי הלכות אויף די תורה יוד, מ'דארף מ'דארף זיך מתבונן זיין, מ'דארף זיך מתבונן זיין און פרובירן עפעס ארויסהאבן, די השגחה פרטית האט געדרייט עפעס א משוגענע סיבה אבער ס'רופט זיך קאראנא. יא. וואס ס'איז איינגעפאלן אז ס'איז אזוי ווי א קרוין? איך מיין איך קוק אויף די בילד וואס איך זעה נישט אז ס'איז א קרוין. כ'ווייס נישט. איך האב געזען די בילדער פון דעם וואס. יא. ס'רופט זיך קאראנא ווייל ס'איז אזוי ווי א קרוין. ס'קוקט אויס ווי דער חיידק. דער דער נגיף ווי זאגט מען אויף ענגליש ווייס איך נישט די סעלבע דער חיי'לע ס'איז א לעבעדיגע זאך ס'איז אין א מייקראסקאופ איך ווייס נישט וויפיל מאל מ'דארף עס גרעסער מאכן מ'מאכט עס גרויס קוקט אויס עפעס אזוי אזוי ווי א זיי זעהן אז ס'איז א קרוין איצטער האבן זיי עס געגעבן א נאמען קאוויד נײַנצן כבוד כבוד חבר ס'דא צוויי סארט חלקים די חלק וואס איז מזיק די חלק וואס איז אפעקטיוו איז קאוויד נײַנצן די גאנצע וועלט זאלסט עפענען וואספארא מעדיע ס'זאל זיין אין די בריאה רעדט וועגן קאראנע איצטער. און דאס האב איך געטראכט פאר מיר, איך בין איך גיב איבער מיינע מיינע הרגשים מיט דעם. ס'איז דא, מ'ווייסן אין די תורה אויכעט וועט מען עס באלד זען, פרובירן ארויסהאבן די מעשה. מ'ווייסן אז
איינע פון די. פורים האט גרויסע כוחות, פורים איז א טאג וואס ס'ברענגט אראפ ניסים מיט ניסי ניסים אין אלע עניינים, פורים איז א איז א איינע פון די גרעסטע מתנות וואס בורא כל עולמים האט געגעבן פאר כלל ישראל צו קענען אויסהאלטן דעם גלות און זיך צוגרייטן צו די גאולה, שטייט אזוי פון אסאך צדיקים, יעדער איינער אויף א אנדערע סארט שפראך, סיי חנוכה אין חנוכה'ס וועג, און פורים איז נאך א העכערע וועג פון חנוכה אויכעט. און ס'דא אסאך מחשבות אויף דעם ענין פון פורים, וואס אז מ'וועט זיך גוט מתבונן זיין, איז כמעט אלע הויכע מחשבות, אלע הויכע געדאנקען אויף די גרויסקייט פון פורים, איז משולב אשה ברעותה, ס'איז אויסגעמישט, ס'איז מחובר איינע צו די צווייטע, נאר יעדן מאל רעדט מען פון א אנדער נקודה, פון א אנדער פלאץ, אבער ס'איז איין זאך, און איינע פון די נקודות וואס מען קען זאגן אז. דער וואס האט עס מגלה געווען איז דער הייליגער בעל שם וואס פאר ס'ווערט געשריבן פארן בעל שם טוב האט מען לכל הפחות נישט ארויס געהאט אזוי קלאר די נקודה און דער וואס וועט זיך אריינטון אין תורת הקבלה וועט ער וועט ער עס פארשטיין גוט און ארויס האבן גוט די זאך אין קבלה ווייסן מיר פון אר"י הקדוש סיי אין שער הכוונות סיי אין פרי עץ חיים דער רש"ש ווען זיי רעדן די הויכקייט פון פורים. ס'דא אלע ספרים, רבי נתן ליקוטי הלכות צענדליגער מאל ברענגט, ס'שיינט א אור, א גילוי פון יסוד אבא, דאס שטייט, אויף דעם, ממש דאס איז געבויעט, ס'האט רמזים שוין אפילו אין זוהר, אין מדרש, אין גמרות, וואס יסוד אבא, נאכאמאל, זיכער ס'איז קבלה, ס'איז זיכער טיפע עניינים, אבער מ'ווייסן אפגעטייטשט. ס'איז דא צען ספירות, יעדע ספירה איז כולל פון צען, אבא איז חכמה, און פורים שיינט א מורא'דיגער ליכט פון די יסוד פון ספירת החכמה, יסוד פון בינה, יסוד אמא מיט יסוד אבא, וואס דאס איז דער שורש נשמת מרדכי ואסתר, און אלע ניסים פון פורים האט זיך געטון דורך דעם גילוי פון יסוד אבא, דאס איז מגילה, און ס'איז דא עפעס א טיפער ענין פון א נס, א נס, א נס, וואס ס'איז א נס על פי תורת הקבלה, און ס'איז נישט קיין נס. ס'איז א נס וואס האט נישט קיין הסבר על פי תורת הקבלה אויכעט, אז דער יסוד אבא בדרך כלל איז א באהאלטענע זאך, ער איז טמיר ונעלם, אין קבלה לשונות הייסט עס ער ווערט נתלבש אין יסוד דבינה און יסוד דזעיר אנפין, ס'איז א באהאלטענע זאך, ער איז אין לבושים, ווייל ס'איז דא אזא. ענין פון אזא הסתרת פנים פון אזא שינה אלוקיהם של אלו ישן הוא, וועגן דעם איז על פי קבלה ווערט אז ס'ווערט נתגלה יסוד אבא, און ס'האט א הסבר על פי קבלה, דער וואס וועט לערנען קבלה וועט פארשטיין, בפרט דארף ער ארויסהאבן דעם משל מיט דעם נמשל פון דעם, אזא איינע פון די משלים אין דעם אין קבלה איז אז א חתן כלה האבן חתונה געהאט. און דער מאן דארף אוועקפארן, די ווייב בלייבט אליין, זי האט מורא די טאטע מאמע קומען איר העלפן, טאטע מאמע קומען אכטונג געבן אויף איר, ס'איז פשט די טאטע מאמע וואלט נישט געדארפט זיין דארט אין שטוב, אבער דער מאן איז נישטא איז די טאטע מאמע געקומען, און די זאך שטייט פון כתבי האר"י איז יעדע נאכט איז דא אזא בחינה, ווען א מענטש גייט שלאפן איז עפעס א חלק פון די רוחניות זיינע גייט אוועק, ווער גיבט אכטונג אויף אים? לייענט קריאת שמע, עס גיבט א קום אראפ עפעס א העכערער אור. נוצען חשמל, בינה, מיט אבא, דער יסוד אבא ואמא גיט א קום אראפ, די טאטע מאמע קומען אכטונג געבן בשעת מען שלאפט, בשעת דער מאן איז נישטא. די נקודה קען מען פארשטיין קבלה'דיג. אבער שטעלט זיך פאר אז דער מאן קומט אהיים אויף צוריק, און די טאטע מאמע זענען מחליט אז זיי בלייבן דארט נעכטן. שלום בית מאכער יא? ס'וועט ארבעטן? דער מאן איז דא, גייט, נו, ס'איז נישטא, ס'איז געענדיגט. ס'איז דא עפעס א מורא'דיגע גילוי און לגבי יסוד אבא ווי דאס איז מחובר צו דעם המשך וואס מיר רעדן באלד ס'איז דאס וואס יסוד אבא דאס וואס דער אור פון אבא ואמא ווערן נתגלה ווייל אין די אין די צייט פון פורים איז דא העלמות ס'איז דא הסתרות ס'איז דא א שינה און דעריבער דארף מען האבן העכערע כוחות זאלן קומען אכטונג געבן אויף אונז. דאָס האָט המן נישט געוווּסט. המן האָט געקלערט אלוקיהם של אלו ישן, ס'איז אַ אָפּאָרטוניטי, דער אייבערשטער שלאָפֿט, מע קען אַ. ער האָט נישט געכאַפּט, אַז ס'איז דאָ אַ קריאת שמע שעל המיטה. ער האָט נישט געכאַפּט, אַז בשעת מע שלאָפֿט, איז דאָ, קומען אַראָפּעט העכערע כּוחות. ער האָט נישט, ער האָט נישט אַרויסגעהאַט, אַז מרדכי ואסתּר וועלן ראַטעווען די גאַנצע זאַך, ווײַל זיי זענען יסוד אַבא ואימא, זיי קומען העלפֿן כּלל ישראל בשעת, כּביכול, די, די, די, די, די, די שמירה פֿון זיי איז אַוועק, איז דאָ אַ העכערע שמירה. איז זאגט דער אר"י אז המן איז געווען א אסטראלאג מכשף גדול ידע בחכמת האמת דרך הקליפה ער איז נישט געווען קיין קיין קיין קטלא קניא ער האט עפעס געוואוסט אבער ער האט נישט געוואוסט ביזן סוף ער האט נישט געכאפט אז אין די מצב פון די הסתרת פנים איז דא עפעס א גרויסער אור ווען ער האט עס אויפגעכאפט איז שוין געווען צו שפעט ווייל מרדכי מיט אסתר האבן זיך אזוי אכטונג געגעבן און זיי האבן אזוי מצליח געווען אז זיי האבן זה לעומת זה ברוך השם דער נס איז געווארן, אבער למעשה בשעת דער נס ווערט און אלץ קומט בשלום על מקומו איז יסוד אבא ווערט ווייטער נעלם, ער גייט אריין ווייטער אין זעיר אנפין, ער איז שוין ווייטער אין לבושים. זאגט דער ארי הקדוש, דער רבונו של עולם האט רחמנות געהאט אויף כלל ישראל, ווייל דער גילוי פון יסוד אבא וואס ס'ווערט נתגלה פורים, וואס ס'ווערט אלע טאג, אבער אלע טאג איז דאס אזא א משהו שבמשהו, א גרויסע שאלה אין קבלה מיט א גרויסע אריכות אויף דעם, אלע טאג ווערט עס עפעס א משהו שבמשהו, ס'ווערט גלייך נעלם, ביי מלך עוזר ומושיע ומגן, ווערט עפעס אזא גילוי פון יסוד אבא, אבער ס'ווערט גלייך נעלם. פורים, זאגט דער אייבישטער, איך וויל אז די כוחות, די רוחניות'דיגע גילויים פון גילוי יסוד אבא זאל בלייבן א גאנצן טאג, פיר און צוואנציג, טווענטי פאר סעווען, נישט סעווען, אבער טווענטי פאר טו, ס'זאל זיין י"ד מיט ט"ו, איך וויל אז די זאך, און דאס האט נישט קיין הסבר קבלה, ווייל ס'איז א דבר והיפוכו מיניה וביה, אויב דו זאגסט מיר אז ס'איז שוין אלץ צוריק געקומען בשלום, איז נישט שייך קיין גילוי יסוד דאבא, דורכדעם וואס מיר זענען מקיים קריאת המגילה ביינאכט און בייטאג, מיט משלוח מנות, מתנות לאביונים, אכילה ושתיה ושמחה ופורים, דאס ברענגט אראפעט א מצב אז ס'זאל זיין ביידע חלקים צוזאמען, מצד אחד כביכול קודשא בריך הוא ושכינתיה זענען שוין צוזאמען, די טאטע מאמע קענען גיין, און מ'זאגט נע נע נע, טאטע מאמע בלייב מיט אונז ווייטער, ס'איז דא סיי דער גילוי יסוד אבא, דאס איז דאס איז א זאך וואס קבלה'דיג האט עס נישט קיין הסבר און דאס איז אלעס על פי תורת הקבלה, יא. דאס איז פשט אז די מען קען שוין גיין דאס איז שוין נישט צוריק קומען די עס פאלט אוועק יא און די רגע וואס די טאטע און די מאן איז דא די טאטע מאמע גייט שוין אוועק עס קען נישט גיין צוזאמען דא איז דא א מורא'דיגע זאך דער ענין ווי אזוי קען גיין א זאך וואס א תרתי דסתרי צוזאמען דאס איז זייער א טיפע סוד, נאכאמאל וואס איך פארשטיי נישט אין דעם, איך זאג נאר איבער וואס לשונות פון צדיקים וואס האבן פארשטאנען און האבן געזאגט און איך האב אמונת חכמים אין זיי, דער ענין, דער נס פון פורים, דאס האט רמזים אין כתבי ארי און אין רשש, און דער בעל שם האט עס ארויסגערעדט מיט א מורא'דיגע דערהער, און דאס איז דער למעשה וואס מיר ווילן ארויסברענגען, דאס איז ווייל פורים גייט אראפ אויף די וועלט א ליכטיגקייט פון א העכערע פלאץ פון טאטע מאמע. פורים גייט מען אריין אין א פלאץ פון די זיידעס מיט די עלטער זיידעס, פורים קומט שוין אראפ נישט נאר די טאטע מאמע נאר מ'גיבט א שלעפ אראפ דעם זיידן מיט דעם עלטער זיידן ס'רופט זיך כתר, און אזוי טיף זאגט דער בעל שם, דער בעל הסולם האט זיינע לשונות אויף דעם, נישט נאר כתר, ווייל כתר ווערט צוטיילט אויף צוויי חלקים ס'רופט זיך אריך מיט עתיק, אין קבלה הייסט עס ג"ר דעתיק. וואס רעד איך? איך ווייס נישט וואס איך רעד. ג' ראשונות דעתיק, דאס איז די העכסטע שבהעכסטע שבהעכסטע וואס ס'קען נאר זיין פון גילוי אין סוף אויף די וועלט. און ווייל ס'איז אזא הויכער אור, דארטן קען זיין הפכים צוזאמען. ווען נישט דער אור זאל שיינען קען מען נישט. אויסמישן א באבע מיט א זיידע, מיט זיידעס, מיט עלטער זיידעס, מיט טאטע מאמעס, מיט די קינדער צוזאמען, די קינדער זאגן אה, גיב מיר אליין, אה, יא, גייט שוין, גייט שוין, בסדר, איר זענט געקומען ביי די חופה, איך פארשטיי, איר ברענגט אראפ די עלטערן, די זיידעס, אבער נאך די חופה אין חדר יחוד, לאזט מיר בלייבן מיט די כלה אליין, ריכטיג? אבער ס'איז דא אזא הויכער אור, ס'אור פון לעתיד לבוא, ס'אור וואס. יוד קעי וואו קעי ווערט נאר יוד קעי. צדיקים האבן עס מגלה געווען, זיווג עולה יפה, אז ס'איז דא א מושג וואס רופט זיך ביום ההוא יהיה השם אחד, ס'וועט נישט זיין יוד קעי וואו קעי. יוד קעי יוד קעי, דער וואו קעי וועט ווערן א יוד קעי. ס'איז, די חתן כלה זענען מיט די טאטע מאמע צוזאמען. אבער, ס'איז א סתירה. ס'שיינט אזא מורא'דיגער אור וואס דארט איז נישטא קיין סתירה אין די זאכן. דאס איז מ'האט גערעדט ביז איצטער געווען אביסל מער לשונות וואס איך זאג פאר מיר, איך פארשטיי נישט די זאך, איך גלייב אין די זאך, און איך גלייב אז מיין נשמה פארשטייט מערער, און יעדער איינער וואס ס'זיצט דא האט עכט א נשמה, וואס די נשמה פון יעדן איינעם פארשטייט אביסל מער אין די טיפע עניינים על אף וואס אונזער גוף לאזט עס נישט פארשטיין, אבער איצט וועט מען עס פרובירן אראפטייטשן מער אין די מעשה'דיגע סארט לשונות. דער אור, זאגט דער הייליגער בעל שם, רופט זיך כתר. און מען זעט בחיצוניות אין די מגילה אז ס'טוט זיך א גרויסער מצב מיט א כתר. מען ברענגט אריין ושתי, מען נעמט אוועק דעם כתר פון ושתי, און די לשונות אין די פסוקים. דער מלך האט צוגענומען. וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי, ס'איז געווען א כתר ביי ושתי, ושתי האט גע'גנב'עט דעם כתר פאר זיך, און ווען די ניסים פון פורים האט אנגעהויבן, האו, מ'האט אוועקגענומען דעם כתר פון ושתי, מ'האט איבערגעגעבן דעם כתר. צו אסתר המלכה, און די, ס'איז נאך אלץ געווען גזירות, ס'איז נאך אלץ געווען צרות, ס'איז נאך אלץ גע, עטליכע יאר האט אלץ גענומען, פינף יאר, און צום סוף איז אויסגעפלאצט די קאראנע אינגאנצן, דער כתר האט אויסגעפלאצט מיט עשרה כתרין דמסאבותא, שטייט אין זוהר, דאס איז די צען קינדער פון המן, אסתר האט שוין געהאט דעם כתר, אבער אסתר איז, אסתר איז בבית אחשורוש, אסתר ליגט מיט אחשורוש. דאס פון אויבן אויף קוקט עס אויס אז דער כתר איז נאך אלץ ביי די טומאה, רחמנא ליצלן, אבער מיט די צעקות, מיט די תפילות, מיט דעם ביטול, מיט דעם זיך אכטונג געבן פון מרדכי מיט אסתר, און די אמונת חכמים פון כלל ישראל אין מרדכי, און מיט די צעקות פון דריי טעג און דריי נעכט מיט צוויי און צוואנציג טויזנט קינדער, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, און המן גיט א קום אריין מי בחצר. המן, מה לעשות יקר וגדולה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, ויאמר המן בליבו, למי, דאך די השגחה פרטית איז דאך אזוי מורא'דיג, דער יסוד ושורש העבודה רעדט ארום, מ'זאל טראכטן, ווען המן קומט אריין א סעקונדע פריער, אדער א סעקונדע, די גאנצע זאך ארבעט נישט, פונקט פונקט פונקט אין די ריכטיגע סעקונדע גיט ער א קום אריין, און ער טראכט וואס ער טראכט, און דער אויבערשטער גיט אים א לייג אריין די מחשבה, למי יחפץ המלך, שטייט אין ספרים, דארט דארף מען אנהייבן שפירן די גאולה, ווייל דארטן מצד אחד ער ווערט גרויס ער ווערט גרויס, און ס'פאלט אים איין א שמע קולינו, האיש אשר המלך חפץ ביקרו, הסוס אשר רכב בו המלך, ולבוש, וכתר! און א ריר טאן ביז דעם כתר, וירכבו בתוך העיר, ויקראו לפניו, ככה יעשה, און דא ווערט דער נס, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי אשר יושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת, חזל זאגן, ער האט נאך נישט, אבער אן דעם כתר האט ער געשריגן. אל תפל דבר מכל אשר דיברת, און ער נעמט און ער גיט אים א כתר בראשו, און מען גייט מיט אים אין די גאס און מען זאגט ככה יעשה לאיש, קומט דער הייליגער בעל שם און ער זאגט ככה? ככה איז, ס'איז א גילוי פון בעל שם, ככה איז ראשי תיבות כתר כל הכתרים! א מאדנע לשון, כתר כל הכתרים, דער כתר כל הכתרים מיינט ג"ר דעתיק, דאס איז כתר דכתר דכתר, ס'איז דריי כתרים, דאס איז די העכסטע כתר וואס ס'קען נאר זיין, ככה לעיכובא, די היינטיגע פרשה, ככה לעיכובא, על פי קבלה טיף, עס שטייט אין מפורשי הבעל שם, ככה איז דער סוד פון שם מ"ה, ס'איז גימטריא מ"ה, דער אור מ"ה החדש, וואס דאס איז דער תיקון פון די גאנצע בריאה, נאכאמאל, דאס איז קבלה'דיגע לשונות, למעשה מיינט דאס, מה אנו מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו, די גאנצע אור פון כתר על פי קבלה און עבודת השם מיינט ביטול, אין, תענוג, רצון, השתוקקות, כיסופים, געגועים, ווייל די אלע זאכן, רצונות, כיסופים, געגועים, השתוקקות, תענוג, רצון, מה, ענווה, שפלות, אין, ס'אלץ איין זאך. דאס איז כתר. בשעת מען רעדט פון כתר, מען רעדט פון כתר כל הכתרים, מען קען אריינגיין אין שמות הקדושים, אין עולמות אין פרצופים, אבער אין למעשה אין עבודת השם, וואס דאס איז די תמצית פון גאנץ תורה יו"ד, די תמצית פון די גאנצע כח פון המתקת הדינים וואס דער רבי מגלה אין תורה יו"ד, און דער רבי גיבט אונז דאס למעשה'דיג. ענווה שפלות, אויב מען הייבט אן צו רעדן ענווה שפלות, ס'איז באלד פארפאלן מיר דארטן ביי די ענווה שפלות אויכעט, ווי די רבי ריקודין והמחאת כף, ווי ווערט דאס? זאגט די רבי, תפילה, די גאנצע תפילה איז א ענין פון אין, מאין יבוא עזרי, תפילה איז פשט איך האב גארנישט, זאגט די רבי, תפילה, ס'איז הר שדה בית, השב אשת האיש, תפילה געהערט צו דיר, דו קענסט דאווענען, ביסט דאך מלא ישות, יעדער איינער פון אונז איז מלא גאווה און מלא ישות ווי קען ער דאווענען? גיי צו די צדיקים, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, די צדיקים זאלן דיר אויסלערנען און ארויף מיט די תפילה פון הר שדה בית, ס'איז דא אזעלכע תפילות פון הר, ס'איז דא תפילות פון שדה, ס'איז דא תפילות פון בית, ס'איז אמאל איינער קלערט, מען דארף דאווענען אויף הויכע זאכן, אויף די בערג, אויף די פעלדער, אויף די שטוביגע זאכן, אויף בית, דאס קען מען דאך אליין טון. דאס איז די ישות זיינע. ר' נתן האט אמאל געפעלט א קנעפל, האט דער רבי אים געפרעגט, צו פאסט דיר נישט צו בעטן דעם אייבערשטן אויף א קנעפל? אויף דעם דארפסטו אויכעט ווייל וואס, וואס וואס גייסט משוגע מאכן דעם אייבערשטן אויף יעדע קלייניגקייט? נע, דער אייבערשטער זאגט איך וויל דיר משוגע מאכן, מיר מאכסטו נישט משוגע, איך וויל דיר צוברענגען צו א פלאץ אז דו כאפסט, איך האב גארנישט אליין, איך קען גארנישט אליין. איך בין א גארנישט מיט נישט, איך בין אין, און דאס ברענגט ארויס רצונות, כיסופים, געגועים, השתוקקות, ביטול, ביטול היש אינגאנצן, דעריבער אדרבה, דער זה לעומת זה, די בעלי גאווה, מעכבים את תאוותו של הקדוש ברוך הוא, און דער רבי זאגט דא, עצה היעוצה לבעל הגאווה אדער לבטל הגאווה, וואס דער רבי רעדט שפעטער, קרח דאס איז המן, א גאנצער סעיף, סעיף ח'. זה בחינת מרדכי, אסתר, המן, פורים, גורל שהפיל, די גאנצע מאמר איז א מאמר וואס דער רבי זאגט פאר פורים, זאגט דער הייליגער רבי, דו ווייסט וואס המן איז? גאווה, וואס גאווה איז עבודה זרה, עבודה זרה איז חרון אף, פארוואס איז דא גזירות, פארוואס איז דא דינים, פארוואס איז דא יסורים, פארוואס איז דא עגמת נפש, בכלליות, בפרטיות, ס'איז דא גאווה. ס'דא ישועות. ביסט ארויס געווען פון דארטן איז תפילה, תפילה בדרגת הר שדה בית, אבער תפילה איז נאר דורך התקרבות לצדיקים. זאגט דער הייליגער רבי, אין זוהר שטייט, בתרועה דאיהו רוחא, מיטן תרועה, וואס דאס איז א רוח, תרועה איז א רוח, צוברעכט מען דעם אל אחר, אתעביר אל אחר, נפקא מינה פון אל אחר מיט אל אחד, וואס דאס איז גאוה, דאס איז עבודה זרה, דאס איז אמונה, איז קוצא דאות ד'. אחר ר' מיט ד, ס'גימטריא צדיק ר' ד, קוצא דאות ד, דאס איז דער צדיק. וואס מער א מענטש ווערט מקורב צו צדיקים, און ער באקומט אמונת צדיקים, אמונת חכמים, ער נישט מזלזל אין קיינעם, און ער לערנט זייערע ספרים, ער מקיים זייערע עצות, זאגט דער הייליגער רבי, גייט אריין אין אים א רוח, און דער רוח גייט אריין אין שית פרקין דידין, און די שית פרקין דרגלים, און ער ווערט אזוי בשמחה, ער הייבט אן צו טאנצן און צו שפרינגען און צו זיין פרייליך. דאס איז א סימן, זאגט רבי נתן עכט ביסט מקורב צו א צדיק? וויפיל טאנצט ער? די ננח זענען באמת מקורב צו דעם רעבען. טאמער א מענטש טאנצט נישט ווי קיין ננח זאל ער זיך פרעגן א שאלה, אוואו בין איך מיט מיין התקרבות צום רעבען? פארוואס? ווייל די גאווה פון א מענטשן לאזט אים נישט טאנצן. איז דא דא א רמבם? ווארט, איז דא דא א רמבם? רמבם פון סוכה, רמבם זמנים. זעט דער הייליגער רמבם שרייבט, דארף עס לערנען אזוי ווי א בריסקער דעם רמבם, מאכן א גאנצע מערכה פון רבי חיים. שמחה אויף אזא סארט אופן אז ס'איז דא א רוח, דער רבי זאגט כנראה בחוש, זה בחינת ריקודין והמחאות כף כי ריקודין והמחאות כף נמשכים מבחינת הרוח שבלב כנראה בחוש על ידי שמחת הלב הוא מרקד ומכה כף על כף וישא יעקב את רגליו, זיכער וישא יעקב את רגליו אז מ'גייט הייבט מען די פיס, זאגט רשי. כיוון ששמע בשורה טובה נעשה ליבו קל ללכת. הלכות סוכה, די לעצטע הלכה פון הלכות סוכה, דאס איז א רמבם וואס איז טאקע אין סוכות אבער ס'איז נוגע ממש הלכות לולב. די צוויי לעצטע הלכות איז נוגע צו איצטער ימי פורים, ימי שמחה. זאגט דער רמבם מצוה להרבות בשמחה זו, ער רעדט נאך פון שמחת בית השואבה. ולא יהיו עושים אותה עמי הארץ אדער כל מי שירצה, ניין, אלא גדולי חכמי ישראל ראשי ישיבות, סנהדרין, חסידים, זקנים, אנשי מעשה, הם שהיו מרקדים, מספקים, מנגנים, משמחים, במקדש בימי חג הסוכות. אלע מענטשן, כל העם, אנשים, כולם באים לראות ולשמוע. רמב ם ענדיגט מיט נאך א הלכה, הלכה ט ו, ער נעמט ארויס א תוצאה פון דעם ענין פון שמחת בית השואבה, זאגט דער רמב ם, השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה, די שמחה וואס א מענטש דארף האבן ווען ער מאכט א מצוה, אדער באהבת הקל, איך גלייב אין דעם אייבערשטן, איך האב אמונה אין אים, איך האב אים ליב, דארף ער ארויסברענגען א שמחה. זאגט דער רמב ם זאלסט וויסן עבודה גדולה היא דאס איז א גרויסע עבודה ס'איז נישט קיין פשוטע זאך הייבט ער אן צו גיין אויף צוויי כיוונים וכל המונע עצמו משמחה זו מען דארף זיין נארמאל מען דארף זיין

ועל זה הזהיר שלמה ואמר אל תתהדר לפני מלך, יעצט פארקערט, וכל המשפיל עצמו מקל גופו, יא ווי די ווי די פיס, ס'דארף אויך מיט ביטאנטשע, אבער ס'דארף זיין אזוי ווי אזוי ווי מ'דארף, מקל גופו, זאגט דער הייליגער רמב ם הוא הגדול ער איז דער גדול, המכובד, העובד מאהבה, און ברענגען א דוגמא ווי אזוי מען דארף עס טון, אדרבה וכן, דוד מלך ישראל אמר, בשעת ער איז ארויס מיט דעם ארון און מפזז ומכרכר, און די ווייב זיינע קוקט פון פענסטער זאגט אים, רחמנא ליצלן, דו קוקסט דאך אויס כאחד הריקים, האט דוד געענטפערט ונקלותי עוד מזאת, איך וואלט געדארפט מאכן נאך מער ווי דעם, והייתי שפל בעיני, אין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה' שנאמר והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה', איך ווייס נישט וואס עס מיינט, דארף גיין לערנען פשט, וואס מיינט מפזז, וואס מיינט מכרכר? ס'מיינט זיכער נישט דעם דאס איז נישט מפזז און מכרכר, ס'האט עפעס א צווייטע געפיל דער מפזז און מכרכר. אבער עס איז אינטערעסאנט, דער רמב ם קומט און ער נעמט אז דער גאנצער ענין פון ריקודים ומחיאת כף. איז אנטקעגן די גאולה וואס דער הייליגער רבי שרייבט אין תורה יוד, דאס איז די תורה וואס מען גייט לערנען ברסלב'ער חסידים די טעג, און נאכאמאל, ס'איז א נס אז ס'איז דא א פורים ווען מען קען זיך אמאל ארויסגעבן לכל הפחות אחת בשנה, נו, איך בין נישט געווען אין הימל, איך ווייס נישט, אבער איך קוק ווי מ'זאגט מיט די גשמיות'דיגע אויגן, ס'רופט זיך קאראנא, די גזירה רופט זיך קאראנא, מ'האט משנה געווען נאך א נאמען איז דאס קאוויד נײַנצן, חוה גימטריא נײַנצן, דאס איז די דאס איז דער כתר מלכות, חוה איז דאך דער סוד פון מלכות, כבוד איז די סוד פון מלכות, מלך הכבוד, דאס איז דער כתר מלכות, די גאנצע וועלט שאקלט זיך און טרייסלט זיך ארום א קאראנא, און מ'רופט דאס קאראנא וועגן א קרוין, נישט עפעס ווייל ס'איז מיט געמיינט עפעס, מ'מיינט נישט די בירה קאראנא. די בירה קאראנא הייסט אויכעט וועגן א קרוין. מען רופט דאס קאראנא וועגן א קרוין. אלא וואס איך האב זיך מתבונן געווען, עס איז געווען א וואונדער ביי מיר. איך זע נישט קיין קרוין דארטן. עס קוקט אויס ווי א קיילעך, איך ווייס. מען קען עס רופן גלגל אויכעט. ס'איז א ראד. אבער מען האט עס געגעבן א נאמען קאראנא. און ס'שאקלט די וועלט. און ס'ברענגט א פחד. מען דארף, מען דארף זיין קלוג. און דא קומען די הייליגע טעג. געפינען זיך שוין איצטער אין די הייליגע טעג פון יוד א', יוד ב', יוד ג', יוד ד', ט"ו, וואס דער הייליגער בעל שם האט מגלה געווען אז ס'גייט אראפ א אור פון כתר כל הכתרים, וואס דער אור מאכט די ניסים פון פורים, דער אור איז מחבר דעם גילוי יסוד אבא און ס'ברענגט אראפ א משלוח מנות, א מתנות לאביונים, אז די אורות זאלן זיך קענען האלטן. אז מען זאל קענען האבן דעם אייבערשטן סיי אין אלע מצבים, ס'הייסט אין עבודת השם, דער ענין פון גילוי יסוד אבא בשעת ס'איז דא העלמה והסתרה מיינט, בשעת א מענטש געט אים נישט האט ער מורא'דיגע צרות, נו, אז א מענטש, א מענטש איז אין א צער אין יסורים, דעמאלטס איז דא א גילוי יסוד אבא, ס'ווערט נתגלה אין א מענטש א מורא'דיגע קרבת אלוקים, אסאך מאל איז דא בשעת א מענטש האט שוין די ישועה, שוין, ס'געענדיגט. דער נס פון פורים איז, א מענטש זאל שפירן די קרבת אלוקים פון גילוי יסוד אבא אפילו בשעת ער האט שוין די ישועה. ער האט שוין די ישועה און ער שפירט אז ער האט נאך גארנישט. ער שפירט ער דארף נאך אלץ די גרעסטע ישועה. ער שפירט ער דארף האבן די גאנצע ישועה אבער ער האט שוין אלצדינג. דאס איז א אור פון כתר, דאס איז א אור פון אין, פון ביטול. וואס דאס איז מבטל די גאנצע דינים, דאס איז דער ביטול כל הדינים. אז דער רבונו של עולם האט געדרייט, מען לערנט דעם מאמר און מען געפינט זיך אין די הייליגע טעג פאר פורים, און ס'איז דא אזא, בהלה וואס מיר דארפן עס איבערדרייען אויף א פחד, אויב מ'האט געזאגט על פי קבלה איז אלעמאל דער כלל אין היראה נמתק אלא בשורשו, אין הגבורה נמתק אלא בשורשו, און דער שורש פון די גבורות וואס דאס איז מלכות דינא דמלכותא דינא איז הוד מיט גבורה מיט בינה. אחר נאך אחר, וואס דאס מיינט אין פשוטע ווערטער, קוק אויף דעם גאנצן מצב, און ס'ברענגט דיר א פחד, ס'ברענגט דיר א שרעק, דערהער עס, אנטלויף נישט פון דעם, מאך נישט קיין ליצנות פון דעם, רבונו של עולם, ניין ניין ניין, איך דערהער. אבער איך גלייב, איך בין זיך מתבונן און איך בין מעלה די יראה לשרשה, רבונו של עולם איך האב מורא פון דיר, איך האב נישט קיין מורא פון דעם קאראנא, איך האב מורא פון דעם וואס מ'האט צוגענומען דיין קרוין און איך האב עס אנגעטון פאר זיך, איך האב גענומען דיין קרוין און איך בין געווארן עשרה כתרין דמסאבותא פון עשרת בני המן, איך האב צוגענומען דעם כתר מלכות, איך האב עס געגעבן פאר ושתי, נישט פאר אסתר, נישט פאר מרדכי, איך האב נישט געשריגן ככה יעשה פאר מרדכי, איך האב געשריגן ככה יעשה פאר המן, דעם כתר כל הכתרים האב איך גענומען פאר מיינע תאוות, פאר מיינע עניינים, מיט מיינע גאוה, מיין ישות, יעדער איינער האט זיינע עניינים, און איך דערהער אז איך דארף ארויסשרייען צוריק. ווי זאגט מען ראש השנה יום כיפור שמחת תורה ויאתיו כל לעבדך מען גיבט א פיר אויס ויתנו לך כתר מלוכה כתר מלוכה רבונו של עולם איך פארשטיי איך דארף דיר איבערגעבן דעם כתר מלכות און יעדער איינער אז ער מאכט עס ביי זיך אליין מיט זיין ווייב מיט די קינדער מיט די חברים בפרט אז ס'קומט אזעלכע הייליגע טעג וואס זמן גרמא, זמן זמנים, מען גיבט אונז עפעס א מתנה פון ימות המשיח, פון לעתיד לבוא אין אונזער וועלט, מען גיבט אונז דעם טועמיה, דעם דעם דעם דעם דעם לחיים ביז ביז די קרעטשמע, פורים איז א לחיים ביז די קרעטשמע, ס'איז א לחיים פון משיח'ס צייטן, ס'איז א לחיים פון דעם כתר כל הכתרים, אז מען זאל זוכה זיין במשהו יעדער איינער, ס'איז א שטיקל ענוות, ס'איז א שטיקל שפלות, ס'איז א שטיקל. רצון, כיסופים, געגועים, השתוקקות, די טרינקען וויין פורים האט עפעס א עקסטערע כח צו ארויפברענגען די מענטשן דארט, די שכרות פון פורים איז נאר פאר דעם, דער עד דלא ידע, נישט אז מ'וויל דיר סתם אוועקנעמען דיין דעת, מ'וויל זאלסט ארויפגיין אין א פלאץ וואס איז העכער פון דיין דעת, גיי ארויף פון טאטע מאמע, גיי אריין צו די זיידעס, צו די עלטער זיידעס, גיי גיב זיך א ווארף ארויף אין א פלאץ וואס ס'זאל דיר שיינען פון דארטן, אזא מצב וואס פלוצלינג ס'איז נישטא קיין ארור המן, נישטא קיין ברוך מרדכי, ס'איז אלץ איינס, ס'איז די זעלבע גימטריא, ס'איז אלץ איינס, ס'איז איין גרויסער בורא כל עולמים, ס'איז דא א מלך, אחשורוש, נע, א מלך איז מלכו של עולם, אחשורוש, נע, אחשורוש איז אחרית וראשית שלו.

דאס האט דער רבי געמאכט מיט אלע תורות און ליקוטי מוהר ן. כ'וועל דיר געבן א שמעק, א שמעק פון לעתיד לבוא, א לחיים פון לעתיד לבוא. און אז מיר זיך צוגרייטן פון דעם, און מיר וועלן עס טון למעשה. מיר זאלן בעטן דעם אייבערשטן דורך דאס שיחות הר ן, ספר שיחות הר ן, ברענגט רבי נתן אראפעט, אז ווען דער רבי האט געזאגט די תורה, האט דער רבי זיך אנגערופן פאר אונזערע לייט, אט קומט פורים, און כלל ישראל וועלן טאנצן און פעסקעווען. פעסקעווען איז עפעס אויף אוקרייניש און מיינט פאטשן אויף די הענט. אט קומט פורים, הנה מגיע ימי הפורים, און כלל ישראל וועלן טאנצן און מ'וועט פעסקעווען, מ'וועט מאכן המחאת כף וריקודים, ווייל מען ווערט מקורב צו מרדכי ואסתר, ווי דער רבי זאגט אז דאס איז דער הארת הידיים והרגליים איז מרדכי ואסתר, דער אור פונעם צדיק וועט אריינשיינען אין שית פרקים די ידים, אין שית פרקים די רגלים. וועט מען ממתיק דינים זיין. און דער רבי האט גערעדט פון די דינים אין זיין צייט און אזוי רעדן מיר היינט אויך תשפ ה און דער רבי זאגט דארטן כך אמרתי און רבי נתן זאגט אז דער רבי האט איבערגחזרט עטליכע מאל כך אמרתי און והבנתי זאגט רבי נתן וואס איז וואס וועט ער אזוי האב איך געזאגט כך אמרתי זאגט רבי נתן דער רבי האט געוואלט דיר זאגן האסט געהערט א שיינע תורה א שיינער מאמר טיפע עניינים. כ'מיין נישט גארנישט, כ'מיין תכלית. כך אמרתי, הייב אן צו טאנצן, הייב אן צו שפרינגען. יא, אז דאס זאגט רבי נתן ווייל די עיקר כוונה פון דעם הייליגן רעבן איז געווען עבודת השם למעשה. זיכער האט דער רבי געוואלט מ'זאל לערנען זיינע תורות, מ'זאל מ'זאל דערהערן די טיפקייט, אבער דער עיקר וואס דער רבי האט געוואלט, יא,

והנה הולכים וממשמשים לבוא ימי הפורים האלה כי התורה הזאת נאמרה סמוך לפורים ויהיו ישראל מרקדים וימחאו כף על ידי זה ימתיקו את הדינים און ר' נתן זאגט וחזר וכפה על דברו ואמר בפה מלא כך אמרתי וכוונתו היה לעורר לבבינו שנדע ונבין שכל דברי תורתו הקדושה די אלע רבינ'ס ווערטער אף על פי שיש בהם עמקות גדול ונורא מאוד רזין עילאין סודות סודות עמוקים רחבים מני ים בכל דיבור ודיבור אבער אף על פי כן עיקר כוונתו שנשמע ונקבל דבריו הקדושים בפשיטות לשמור לעשות ולקיים את כל דברי תורתו

מיט א שמחה בהתקשרות לצדיקים וריקודין והמחאת כף ועל ידי זה ימתיקו את הדינים פארוואס כי כל דברי התורה לא בשמים היא וואס איז דאך לאמור אין מי שיכול לזכות לזה להמתיק הדינים על ידי המחאת כף וריקודין כי אם בני עליה גדולים דארף דאך זיין דער בעל שם הקדוש ר' נחמן זאל טאנצן זאל זיין המתקת הדינים איך טאנצן ממתיק דינים זיין הם לא שונאים. רק כל אחד מישראל יש לו הכח הזה כשיקיים הדברים כפשוטם באמת ובתמימות. זאלן מיר זוכה זיין ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, און די שמחה פון פורים זאל מבטל זיין דעם דין, אז מ'טוט אויפהייבן צו דעם אייבערשטן און מיטנעמען דעם פחד ומח' פון דעם פחד עבירה, ס'וועט ווערן בטל אלע דינים.